וועט אין דעם דאזיגן זאל דאהי אכט אזייגער אווענט פארקומען א לעקציע אויף דער טעמע פראנצויזטום און מדינת ישראל. דער לעקטאר וועט זיין פראפעסאר מייקל הארסגור, ער איז געשיכטע פראפעסאר אין תל אביב'ער אוניווערסיטעט און פאר'ן איצטיגן סעמעסטער איז ער א וויזיטירנדיקער פראפעסאר,

צום דערשיינען פון זיין בוך פון נעכטן און היינט, אלע זענען געלאדנט צו קומען און אפגעבן כבוד אונזער חשוב'ן בעניע. זונטאג צומארגנס, דאס הייסט צומארגנס נאך דעם זיבעצעטן, דאס הייסט זונטאג דעם אכצעטן, וועט ווידעראמאל אין דעם דאזיגן זאל פארקומען א ליטערארישע באגעגעניש מיט מארגארעט אטוואוד, באקאנטע קאנאדער-ענגלישע שרייבערין. דער אריינגאנג איז פריי. שבת דעם פֿיר און צוואַנציקסטן מאי.

אבער מיר ראטן צו קומען פרי ווייל ס'איז דא א מעגליכקייט אז אלע געמעלן זאלן ווערן אויספארקויפט דעם ערשטן טאג, וועט גארנישט פארבלייבן צו זען. און וועגן היינטיגן אוונט. די היינטיגע לעקציע פון פריינד איטשע גאלדבערג ווערט פאטראנירט. דורך רחל און פיליפ פרעסמאן, די גוט באקאנטע קולטור ליבהאבער און קונסט מעצענאטן ביי אונז אין שטאט, דער קולטור קאמיטעט פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק דאנקט זיי פאר דער מעגליכקייט צו האבן ביי אונז אזא פיינעם לעקטאר ווי עס איז איטשע גאלדבערג, און מיר האפן אז אנדערע יחידים אדער פארלעך וועלן נאכטון זייער ביישפיל, דעם ביישפיל פון דוד אויגנפעלד און זיין פאמיליע, און אנדערע אזעלכע ביישפילן. עס איז דאס ערשטע מאל. ווי איטשע גאלדבערג האלט א לעקציע דא אין דער ביבליאטעק, פאסט זיך אים פארצושטעלן פאר דעם דאזיגן עולם, און איך טו עס מיט צופרידנקייט, ווייל קודם כל איז ער א געבוירענער אין פוילן, דערצויגענער אין קאנאדע, איז איטשע גאלדבערג פארבונדן מיט אידיש-וועלטליכער דערציאונג פון זיינע סאמע יונגסטע יארן אן, אין טאראנטא שוין. ער איז דער מחבר און דער רעדאקטאר פון מער ווי א צענדליג טעקסט-ביכער אין ליטעראטור, שפראך און געשיכטע. ער שרייבט און רעדט ברייט

צווישן די ביכער וואס איטשע גאלדבערג האט פארפאסט זיינען דא, אונזער דראמאטורגיע, אן אנטאלאגיע פון דער יידישער דראמע, העכער פינף הונדערט זייטן, אויסצוגן און ביאגראפיעס פון עטלעכע און צוואנציג דראמאטורגן, יידיש סטאריס פאר יאנג פיפל, אין ענגליש,

דער סוף פון טויזנט יאר, וועגן אידישן לעבן אין פוילן, ער האט אויך מיטרעדאגירט א צאל אלמאנאכן אין אידיש און אין ענגליש וועגן דעם אידישן לעבן אין אמעריקע. אין גיכן דערשיינט זיין בוך עסייען וועגן דער אידישער ליטעראטור. פראפעסאר גאלדבערג איז די לעצטע זעכצן יאר דער רעדאַקטאָר פֿונעם חודש-זשורנאַל ייִדישע קולטור, וואָס האָט אַ ברייטע צירקולאַציע און איז באַקאַנט אין אַלע ייִדישע ייִשובֿים איבער דער וועלט. ער איז יאָרן לאַנג געווען ליטעראַטור-לערער אין די קורסן פֿאַר לערער און העכערער ייִדישער בילדונג אין ניו-יאָרק. ער איז אויך פּראָפֿעסאָר פֿון דער ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור אין דעם שטאָטישן אוניווערסיטעט אין ניו-יאָרק. ער איז באַוווּסט ווי אַן אינטערעסאַנטער, אנטשולדיגט, און בארימטער לעקטער, ער צייכנט זיך אויס מיט א רייכער און בילדליכער שפראך, אין דער זעלבער צייט איז זיין טאן א לערערישער און אן אינטימער און א פאלקסטימליכער. דאס איז אונזער היינטיגער גאסט. און וועגן דער טעמע, דאס קלוגע געלעכטער פון שלום עליכם.

הגם די דאזיגע מוזיקאלישע קאמעדיע האט זיכער נישט געשטערט, נאר טאקע און דווקא אדאנק זיין מנחם מענדל, אדאנק זיין אריגינעלן טביה דער מילכיגער, מאטל פייסי דעם חזנ'ס, אדאנק דעם פארכישופטן שניידערל, אדאנק זיין לעצט מאנומענטאל ווערק פונעם יריד, און אנדערע שאפונגען דורך וועלכע שלום עליכם האט זיך איינגעבאקן אין די הערצער פון די יידישע מאסן און האט אזוי שטארק אויסגענומען אין דער נישט-יידישער ליטערארישער וועלט. די יידישע מאסן האבן שלום עליכם'ן גלייך אויפגענומען מיט ליבשאפט און הארציקייט, אבער נישט אזוי די קריטיק. בראשית פון זיין ליטערארישער טעטיקייט, און אפילו ביים דברים, פון זיין ליטערארישער קאריערע האט דער ניי אויפגעקומענער דור שרייבער דעמאלט נישט נאר נישט ארויסגעוויזן אנערקענונג דעם הומאר דאקטער פון די אידישע מאסן, נאר פונקט פארקערט, שארף און אומברחמנות'דיג ליטעראריש קריטיקירט זיין שרייבן. זיין אופן פון שרייבן. בעל מחשבות האט אים צוגעטשעפעט דעם עפיטעט דער בעזעם. ליטערארישער בעזעם פארשטייט זיך. שלום עליכם וואלט געקענט זיין א גרויסער שרייבער ווען ער וואלט נאך געהאט די קוואליפיקאציעס, דעם קאטעגארישן אימפעראטיוו פון א מאראל האט וועגן אים געשריבן דער פון צייט צו צייט בייזער אבער גרויסער דוד פרישמאן. און דער גאון פון דער יידישער ליטעראַטור-קריטיק ש. ניגער האָט צום פֿינף און צוואַנציקסטן יובל פון שלום-עליכמס ליטעראַרישן שאַפֿן געשריבן אַז, איך ציטיר, שלום-עליכם האָט געשאַפֿן מאַטעריאַל פֿאַר אַ סאַטיריקער, אַליין איז ער אָבער קיין סאַטיריקער נישט געווען. וווּנדערט אונדז נאָך אַלץ, פֿון וואַנען האָבן זיך גענומען אָט די דאָזיקע, פון אנהייב און אינדערמיטן, אומגערעכטע מיינונגען, און וואס איז באמת געווען שלום עליכם'ס געלעכטער, כיבוד צום טיש אין דער פארעם פון לעקעך מיט וויין מיט באניקערן, ווי איינער פון זיינע קריטיקער האט באצייכנט זיין שרייבן, אדער ווי עס איז אויפגענומען געווארן דורך זיינע ליינער אלס א היילונג, געזונט, אלס געזונט און קלוג געלעכטער וואס איז דורך דעם גרויסן מייסטער ארויסגעבראכט געווארן פון די פארטרויערטע געמיטער פון די אידישע מאסן. וועגן אט דעם דאזיגן שלום עליכם'דיגן געלעכטער וועט אונזער גאסט איטשע גאלדבערג היינט רעדן.
א הארציגן דאנק פריינד טרעפמאן, איך האב זיך צוגעהערט פארזיכטיג און ס'האט געמאכט אויף מיר אן איינדרוק. איך בין איבערצייגט אז דער עולם האט פאר זיך היינט סיי א געלונגענע טעמע און סיי א געלונגענעם רעדנער, אזוי אז ס'נישטא קיין שום מורא וועגן עפעס. איך וויל אנהייבן מיט אז איך בין צופרידן צו זיין דא.

ווי אן אמת פארפעדעמטע אינסטיטוציע פון פאלק, איז די מאנטריאלער פאלקס ביבליאטעק באמת אן אוצר, אן אוצר וואס איר מעגט זיך גרויסן מיט דעם, און אן אוצר וואס, ווי א גאסט, קען איך אייך בלויז זאגן, היט עס אפ. היט מיט אלע כוחות, איר ווייסט עס בעסער פון מיר. איך וויל זאגן א דאנק פאר פארבעטן מיך און זאגן שלום עליכם צו פריינד און באקאנטע וועם איך האב ניט באוויזן פערזענליך צו באגריסן, איך האב באמת געזען זייער ווייניג נאך פון א סך באקאנטע און א סך גוטע פריינד וואס איך האב דא. איר האט געהערט וואס מיין טעמע איז. און אויב ס'זאל מיר געלינגען היינט צו באווירקן א צען אידן, אידן נעמט אריין ער אידן און זי אידן פארשטייט זיך, אז זיי זאלן איבערלייענען א צען שלום עליכם מעשות, וועל איך זיך זאגן דיינו, און איך וועל האלטן אז מיין. אלע מיינע רייד זענען באמת געווען זייער גוט און זייער ערפאלגרייך. ס'איז געווארן ווי איר ווייסט הונדערט צוואַנציק, אייגנטליך שוין הונדערט איין און צוואַנציק יאר זינט שלום עליכם איז געבוירן געווארן אין דעם יאר אַכצן נײַן און פֿופֿציק. עס איז געווארן קנאפע הונדערט יאר זינט ער האט אנגעהויבן שרייבן, אייגנטליך אויב איר ווילט איז געווארן הונדערט און איין יאר,

און אַז דער נאָמען פֿון דער שטאָט איז מיט עטלעכע צענדליק יאָר צוריק געביטן געוואָרן בעוונותינו הרבים נעבעך אויף פּערעיאַס אויף כמעלניצקי, אויב איר ווייסט עס נישט. עס וועט ווערן אין דרײַ טעג אַרום פֿיר און זעכציק יאָר זינט ער איז שבת דעם דרײַצנטן מײַ אין דעם יאָר נײַנצן זעכצן געשטארבן אין ניו יארק סך הכל צו זיבן און פֿופֿציק יאר. מען דערציילט אז ווען חיים נחמן ביאליק האט געהערט וועגן שלום עליכם'ס טויט האט ער געזאגט יושב בשמים ישחק וואס עס מיינט אז דער וואס זיצט אין הימל וועט זיך צעשמייכלען. איך ווייס ניט וואס עס קומט פאר אין הימל זינט דעמאלט גלייבט מיר. וואס קאנען זינדיגע מענטשן אבער וויסן? איך ווייס אבער יא אז מיר דא לאכן נאך אלץ, אז דאס געלעכטער וואס האט זיך צעקייקלט ווען שלום עליכם האט צום ערשטן מאל אוועקגעשטעלט די פען אויף פאפיר, קייקלט זיך נאך אלץ אויף אסאך לשונות איבער דער גאנצער וועלט. זי, די וועלט, האט אים נאך אלץ נישט גענוג אנטדעקט. ניט זיין שולד. ס'איז דער וועלט'ס היזק, ספעציעל אין צייטן ווען אביסל געלעכטער איז אזוי נייטיג, אזוי מיטן לעבן נייטיג. איך וויל פרובן באווייזן אין מיינע רייד היינט אוונט, אז איזן איז עס אייגנטליך אט דאס געלעכטער, דאס שלום עליכם'דיגע, אזא וואס געהערט צום מארגעדיגן טאג. נאר אן וועלכן עס איז בפירוש ניט מעגלעך איבערצולעבן דעם היינטיגן טאג. איך וויל פרובן באווייזן, אז שלום עליכמ'ס געלעכטער איז ווי אן אלטער גוטער ווישניאק, וואס דורות זיידע באבעס האבן אים געשטעלט, וואס וועפט זיך קיינמאל ניט אויס און וואס ווערט מיט די דורות נאך שטארקער און שטארקער. פריינט טרעפמאן האט דערמאנט בעל מחשבות'ן, בעל מחשבות האט אמאל אנגערופן שלום עליכם'ן, דער איד פון אוקריינע וואס האט געלערנט זיין פאלק ווי צו לאכן. איך מיין אז מען קאן נישט לערנען לאכן. איך וואלט געזאגט אז שלום עליכם איז גיכער דער וואס האט זיך דערגרונטעוועט צו די טיפענישן פון דער פאלקישער נשמה, דארט וואו עס ריזלען די קוואלן פון געלעכטער, אפילו ווען דערשטיקט, אפילו ווען פארשאטן. און אפט טראכט איך אז ער אליין, ער דער פאניע שלום עליכם ווי טביה זאגט, ער אליין איז דאס געוועזן דאס סאמאראדנע געלעכטער וואס איז געפלאסן אין די טיפענישן און זיך ארויסגעריסן ווי א צעלויכטענער זומער טאג, ווי א שמייכל אויפן פנים פון א קינד, פֿון אַ פֿאַרפּײניקט קינד, װאָס שטרעקט די הענטלעך צו דער זון. און אַז ס'האָט שלום-עליכם אים אױסגעפֿעלט אַ געלעכטער-בלעטל, װאָס האָט ער געטאָן? איז ער אַװעק צום פֿאָלק און עס גענומען בײַ אים. שױן אין אַכצן צװײ און נײַנציק האָט שלום-עליכם אַרױסגעלאָזט אַ רוף פֿאַר זײַן ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק, אַז דער עולם זאָל אָנהײבן זאַמלען װיצן, משלים, מעשׂות.

נאר א גרויסע. באמערקט וואס ער זאגט דא, דריי זאכן: איינס אז ליצנות העלפט דאס געמיט, מען פילט זיך בעסער פון דעם, צוויי אז ליצנות מיינט ארויסשטעלן א פייג צו די וואס דערגייען דיר די יארן, און דריי אז ליצנות איז א אידישע זאך. נאכדעם ווי שלום עליכם איז געשטארבן האט אים יהואש מספיד געווען און אין זיין הספד האט יהואש געזאגט אזוי, שלום עליכם זאגט ער איז געוועזן דער זעיר אנפין פון אידישן פאלק. זעיר אנפין מיינט דער מיקראקאזם, דאס מיינט איין טראפן פון ים,

דער שפּיגל אין וועלכן ס'טוען זיך אָפּבילדן, אָפּשײַנען די שטראַלן פֿון לעבן. און אויב ס'געפֿינט זיך דאָ, חלילה, מענטשן, וואָס זענען סאָפֿיסטיצירט און טראַכטן, אַז פֿאָלקסשרײַבער איז ניט קיין ריכטיק וואָרט אָדער אַ וואָרט וואָס מינימיזירט ניט בײַ שלום-עליכם, ס'האָט געווען בײַ אים דער גרעסטער כּבֿוד, דער גרעסטער כּבֿוד, אַ פֿאָלקסשרײַבער. צוגעבן דאַרף מען צו דעם, ניט בלויז פֿאַר זײַן צײַט, עס ווענדט זיך בלויז אויף וועלכע ווינקלען פֿון לעבן דער שפּיגל איז אָנגעשטעלט. ווען דער שפּיגל איז אָנגעשטעלט אויף די טיפֿענישן פֿון מענטשלעכן געראַנגל מיטן אַרום און מיט זיך אַליין, ווערט ער אַ שפּיגל לדורות. ער כאַפּט אויף דאָס, וואָס דויערט און גייט אַריבער, ווי שעקספּיר האָט עס געטאָן. ווי טאלסטוי האט עס געטון, ווי שלום עליכם האט עס געטון. וואס מיינט א שפיגל לדורות, א שפיגל פאר די דורות? דאס בילד פון א ליידענדיג פאלק, וואס נישט קוקנדיג אויף אלע פורעניות'ן און אלע פארפאלגונגען צו וועלכע עס איז אויסגעשטעלט,

פון דעם איז שפעטער געווארן הירש גליק זאג נישט קיינמאל, אדער איז שפעטער געווארן ה' לעוויקס נאך דאכאו דארף מען זאגן יא צום לעבן. מחמת וואס? מחמת טביה איז ניט בלויז א קליין אידעלע וואס זארגט זיך רק מכח פרנסה, מכח חתונה מאכן טעכטער און וועגן צירונג פאר גאלדען און האבן א טרעפ וואס פירט אין ערגעץ נישט ווי דאס נישט צו גוטע ענגלישע לידל איז פארהאן אין דעם פידלער טביה'ס הויפט פארמעג איז עקשנות און אויסדויער. זיין טיף מענטשליכקייט, זיין מאנען יושר אפילו פון רבונו של עולם, ווי דער אלטער איוב, זיין ווערן א פירזאגער פאר א פאלק, א געשטאלט וואס איז אויסגעוועבט פון גרויס פאלקישע און גרויס מענטשליכע המשך פעדעם, און וועמענס אנזאג איז מילא, בייגן. קענט איר מיך אבער צעברעכן קיינמאל ניט. אויב מענדעלע האט זיך געזען, ווי ער האט געזאגט אמאל, ווי א פעדעמל אין דער מאטעריע וואס גייט איבער דער וועלט אונטערן נאמען איד, מענדעלע'ס ווערטער, איז שלום עליכם געווען די גאנצע וועבשטול פון דעם פאלקישן גורל. אבער ניט נאר טביה, אפילו די קליינע מענטשעלעך, ווייטער שלום עליכמ'ס אן אויסדרוק,

די ליטעראטור זאגט ער מוז זיין נאנט צום פאלק, און נאכדעם זאגט ער אזוי, ס'קען נישט איבערגיין א לעבנס-באוועגונג, א שמחה אדער אן אומגליק ביים פאלק, וואס דעם שרייבער זאל עס נישט אנרירן, און טאקע אנרירן גוט ביזן ביין, דאס רעדט דער יונגער שלום עליכם אין זיין ארבעט וואס האט געהייסן שמר'ס משפט. נאך פאר שלום עליכם'ן. האט מרדכי ספעקטאר פארשטאנען אז לאכן מיינט ניט חוזק מאכן, לאכן מיינט אמאל ביטער געוויינט. אבער ס'געווען אן א שיעור מער ווי בלויז פארדעקן די טרערן און די צרות מיט געלעכטער ביי שלום עליכם'ן, דאס וואלט מיר נישט געווען גענוג. שלום עליכם ציטירט דעם פראנצויזישן דראמאטורג וואס האט געלעבט מיט צוויי הונדערט יאר פאר אים, מאליער און ער זאגט אזוי שלום עליכם. מאליער זאגט שלאג מיך אבער לאז מיך לאכן. און איך שלום עליכם זאג שלאג מיך ניט איך וועל סייווי לאכן און מיין געלעכטער וועט דיר מער וויי טון ווי דיינע קלעפ וועלן מיר וויי טון. און אזוי פרי ווי אין אַכצן פֿיר און אַכציק געדענקט ער געבוירן אין ניין און פֿופֿציק האט ער געזאגט שלום עליכם הומאר איז א כלי זיין אין יעטוועדער מלחמה נישט סתם קיין געלעכטערל פאראן א וואונדערליכע ניין ניט פאראן נאר געווען א וואונדערליכער אירלענדישער שרייבער וואס שרייבט לויט מיין מיינונג מסתמא די שענסטע ענגלישע פראזע. און אויך א דראמאטורג א באוואוסטער שאן אָ'קעיסי האט ער אין אן עסיי וואס הייסט דער כח פון לאכן, The Power of Laughter, זאגט ער אזוי און איך וויל אייך ליינען עטליכע שורות, געלעכטער איז וויין פאר דער נשמה. א געלעכטער וואס איז שטיל אדער הויך, טיף דורכגעפארבט מיט ערנסטקייט. א לאך איז א הויכער עכא פון א זיפץ. אַ זיפֿץ, דער שטילער עכאָ פֿון אַ לאַך. געלעכטער איז אַ נאַטירלעכער אָנרעגער, Stimulator אויף ענגליש, אַ בגוואַלדיק אַרײַנרײַסן זיך אין לעבן. און אַז מיר קאָנען לאַכן, קאָנען מיר לעבן. עס איז די פֿריידיקע דעקלאַראַציע וואָס דער מענטש מאַכט, דורך געלעכטער הייסט עס, אַז ס'איז כּדאַי צו לעבן אויף דער וועלט, דער ענגלישער, דאס ענגלישע פאר דעם איז That Life Is Worth Living. שטעלט אייך פאר, אינמיטן פון פיין און יסורים, האב איך געזאגט, אינמיטן פון רדיפות און הילפלאזיקייט, האט זיך צעקייקלט א געלעכטער איבערן אידישן לעבן. און נישט קיין געלעכטער מיט יאשטשערקעס איז עס געווען, און דאס איז זייער וויכטיג צו געדענקען. און ניט אלעמאל א געלעכטער דורך טרערן איז עס געווען. דווקא א ריין, פול-קוליק, פול-הארציק געלעכטער האט זיך צעלויכטן איבער דעם חושך פון פאלקס לעבן, כמעט ווי דאס ריינע געלעכטער, דאס זילבערנע, פון א קינד. לייגט זיך עס ניט אויפן שכל? ווי זשע פּארט זיך טאקע אזא העל געלעכטער מיט פּאָגראָמען און רדיפות און לופט-מענטשעריי און האפנונגלאזיקייט? פארוואס איז דווקא ער, דער הומאריסט, געווארן דער יידישער קינסטלער וואס האט צום דינסטן אנגעכאפט דעם צאפל און דעם טרויער פון אן עפאכע? ער מער ווי מענדעלע? יא, מער ווי פרץ. איך האב געזוכט ביי שלום עליכמען אן ענטפער, און האב געפונען א זעלטענעם אויטא-פארטרעט פון יידישן פאלק.

זיצט זיך, זאָגט ער, מײַן ייִדל אױף אַ זײַט, הענגט װי אױף אַ פֿאָדעם, און דאָס פּנים זײַנס שײַנט. װי אַזױ, פֿרעגט זיך, װי אַזױ האָט בײַ אַ פֿאָלק, װאָס דאָס לעבן האָט אים אַװעקגעזעצט אױף אַ זײַט, אים אױפֿגעהאַנגען אױף אַ פֿאָדעם, דאָס פּנים געקאָנט שײַנען. קומען מיר צום ערשטן שלום-עליכמשן שטריך פֿון די עטלעכע, װאָס איך װיל הײַנט אָנצײכענען, באַשיצן דאָס פֿאָלק דורך געלעכטער, געבן אים דאָס רעכט אױף לאַכן, װי אַ באַשטעטיקונג פֿון דעם רעכט אױף לעבן, װאָס איז געװען דער ערשטער תּנאַי, און געדענקט, מיר רעדן בלױז װעגן אַ דור, אַ דור אַ האַלב צוריק, און דעם אמת געזאָגט, רעדט מען אַפֿילו װעגן איצטיקן דור. כ'וויל גארנישט קוקן אויף שלום עליכם ווי עפעס פאר אמאל. וואס איז געווען דער ערשטער תנאי לעבן צו בלייבן, ביי א פאלק וועמענס טעגליך ברויט איז געווען פיין און יסורים, און זיין געלעגער יעדע נאכט א בעט פון אומזיכערקייט און סכנות. דער הויפט תנאי לעבן צו בלייבן איז געווען דער גלויבן אז ס'איז ווערד צו לעבן אויף דער וועלט.

פּלוצעם גיט ער זיך אַ דרעי אױס אָדער גיט אַ װאָרף אַרײַן אַ חכמה, נאָכדעם װי דאָס פֿון טבֿיה, װען ער באַװײנט דעם טױט פֿון דער טאָכטער פֿון שפּרינצען, װאָס איז באַגאַנגען זעלבסטמאָרד, װאָס הערט זיך װעגן מכּוח דער כאָלערע אין אָדעס, װאָס איז בײַ אונדז געװאָרן אַ װערטל אין סאַמע מיט, איז עס ניט קײן קאַפּריז פֿון אַ ליטעראַט, אַ הומאָריסט, װאָס װיל אַמוזירן, נאר דערפאר וואס ער כאפט אויף די שטימונג פון א פאלק מאסע וואס ראנגלט זיך לעבן צו בלייבן און וויל זיך אפקערן פון טרויער. ער דריקט אויס דאס געמיט פון פאלק, ער בארירט די סטרונע פון האפערדיגקייט. עס האט אנדערש ניט געקאנט זיין. א סימן מיט געציילטע צענדליגער יארן שפעטער אין די געטאס האבן זיי געמאכט פון דעם אידן, אידן זייט זיך ניט מיאש. מיר איז ניט צום הארצן די חקירה וואס גייט אן מי יודע ווי לאנג, צי שלום עליכם האט געלאכט דורך די טרערן אדער אויף צולהכעיס די טרערן. דאכט זיך אז אים איז גאר געגאנגען אין עפעס אנדערש, ער האט געוואלט צעלאכן די טרערן גופא. ער האט געוואלט אז די טרערן, נאכדעם ווי ער וועט זיי דורכלאזן דורך זיך,

וואס זיפט דורך דאס אומגליק פון דער וועלט און באשטייט אז עס זאל ווערן לאכנדיג, איז ביי מיר דער צענטראלער קינסטלערישער, מאראלישער און נאציאנאלער אינסטרומענט פון שלום עליכמ'ס מייסטערשאפט, דאס צעלאכן דעם ווייטיק און דעם אומגליק. אבער פארוואס, פרעג איך, פארוואס מוזן אפילו די טרערן ווערן לאכנדיג? מחמת. בלויז דורך געלעכטער האט מען געקאנט דעם פאלקס באוואוסטזיין העלפן זיך ראטעווען פון פולשטענדיגער קאטאסטראפע און פארצווייפלונג. אבער זיין דארף דאס א געלעכטער וואס זאל ניט פארזיסן די צרות און נישט פארמילדערן דעם צארן, פארקערט, דער הומאר דארף לייטערן דעם צארן, אים נאך שארפער מאכן. דורך דעם הומאָר ווערט די טראַגיק פֿון ייִדישן לעבן נאָך בולטער, גרויליקער, אָבער פֿאַלט נישט אַרײַן אין קלאָג-שטימונג. ווען דער יונגער מאָטל זאָגט, הײַנט איז יום-טובֿ, מען טאָר ניט וויינען, האָט ער אָנגעכאַפּט כּמעט אַ טאָן, וואָס שלום-עליכם האָט געשטעלט פֿאָר דער גאַנצער ייִדישער ליטעראַטור, נישט צעגיין זיך אין טרערן. שלום-עליכמס געלעכטער, אַ שוץ-געלעכטער, איז ריין און העל. עס געהערט האב איך געזאגט ביים סאמע אנהייב צום אין אמת'ן צום מארגעדיגן טאג, אבער אן דעם געלעכטער איז ניט מעגליך אריבערצוטראגן דעם היינטיגן טאג. שוין, מאיר ווינער, דער זייער קלוגער און זייער גוטער סאוועטיש-יידישער קריטיקער, האט אנגעשריבן אן ארבעט וועגן שלום-עליכמען, פון וועלכן ער האט זיך שפעטער אפגעווארפן, און געווען אמת נישט קיין גוטע ארבעט, נאכדעם אנגעשריבן א זעלטען קלוגע וועגן שלום עליכמס הומאר, שוין ער שטרייכט אונטער מיט אסאך יארן צוריק אין די דרייסיגער, דאס איז נישט קיין לאכן מיט קריצענדיגע ציין, נאר עפעס אזוינס ווי אן אדערויף אויף דעם, אדערויף מיט האנטגעלט, ווי מען וועט זיך פיהלן דערנאך ווען דאס לעבן וועט ווערן קליגער. אבער פרעג איך נאכאמאל, ווי לאכט מען פארט אין א וויינענדיגער אויסגעקרימטער וועלט? ברענגט עס אונז צום צווייטן שלום עליכם שטריך, דער גלויבן אז מען קען אויסגלייכן די פארקרימטקייט פון דער וועלט, אז מען קען די וועלט גלייכשטעלן. וואס טוט מען פארט מיט א וועלט וואס צאפלט זיך אויף דער שוועל פון פולשטענדיגער משוגעת? שלום עליכם שילדערט א וועלט וואס איז ווי א בייזער חלום, קיינער האט עס אזוי ניט געזען אין דער יידישער ליטעראטור, און ביי קיינעם קומען ניט פאָר אזעלכע אויסטערלישע זאכן. כ'ווייס צי איר האט זיך געכאפּט און געזען דאס, וואס קומט פאָר ביי שלום עליכמען. דער אמת איז, וואס קומט ניט פאָר ביי שלום עליכמען? הערט, א זייגער שלאגט דרייצן. א ציג. ווערט א בוק אזוי שנעל ווי ס'טרעט אריבער די שוועל פון זלאדעיעווקע אדער קאזאדעיעווקע. א רבי הענגט שמונה עשרה. טויזענטער יארן שטייט מען ביי אידן שמונה עשרה. אמת, שמונה עשרה שטייט מען, נאכדעם גייט מען אויס. ניין, ביי שלום עליכם הענגט מען שמונה עשרה. אויפגעהאנגען האבן אים די קאזאקן. ס'איז שלום עליכמ'ס איינציגע דערציילונג פון די ערשטע וועלט מלחמה, וואס הייסט טויזענט און איין נאכט. און ארויסגעגעבן א באפעל אז דעם רבינ'ס גוף זאל הענגען דריי טעג, האט געכאפט א פרעסטל, דער גוף איז פארשטייפט געווארן, און זאגט שלום עליכם עס האט אויסגעזען ווי דער רבי הענגט שמונה עשרה. וואס אזא מין וואונדערליך אויפרודערנדיג בילד, אז ס'האט מיך כמעט פארדראסן ווען כ'האב געזען אן איבערזעצונג אין ענגליש וואס האט געזאגט, די ראביי וואס הענגינג, ענד איט לוקט עז איף הי ווער פרעיאינג. ער איז געהאנגען ס'האט אויסגעזען ווי ער דאווענט וואס אינגאנצן פאלש און קרום, כ'ווייס אז ס'איז שווער איבערצוזעצן שמונה עשרה, נאר דער פאקט וואס עס מיינט פאר א אידן ביים ליינען דאס, דער רבי הענגט שמונה עשרה. א איד און א פראוואסלאוונער גלח טראגן זיך אויף א משוגע געווארענעם לאקאמאטיוו אן אן אינזשעניער. די מעשה איז א נס פון הושענא רבה, בלאטע ווערט גענוצט פאר חרוסת, איך ווארף אן ספעציעל שלום עליכם'ס אויסגעקרימטע וועלט וואס ער שטעלט מיט א כיוון אוועק, א איד פארקויפט דער גאנצער נארענבערגער קהילה אין דייטשלאנד אין נײַנצן הונדערט און אַכט אידישע לוחות פון אַכצן אַכט און אַכציק, דאס הייסט ער פארקויפט אין תרס ח לוחות פון תרמ ח, ער שרייבט איבער פון די מ מאכט ער א ס. און פסח פאלט אויס פורים צייט. צוויי כאסרילעווקער אידן ליגן אין דער בלאטע און רעדן ארום דעם סדר עולם, צוויי טויטע, איינער איז טויט שיכור, דער צווייטער איז טויט הונגעריג. א איד פארהונגערט זיך צום טויט און וויל ניט טרינקען זיינע קינדערס בלוט, ווי ער זאגט, און פארהונגערט זיך צום טויט, א גרינגער תענית הייסט עס, און עס חלומ'ט א איד, אך, זאגט ער, וואלט דאס געווען וואס ער א.

וואָלט געלעגן אין דער ערד, וואָלט דער קאָפּ געגאַנגען אין גאָלד, וואָס בכלל, וואָס איז אין זיך אַליין אַ יונגערמאַן שלעפּט זיך אַרום מיט אַ פֿרעמדן באַרמענען, אַ טויטן, וואָס קיינער וויל אים נישט מקבר זיין. די מעשה הייסט עולם הבא. עס איז אַ זעלטענע זאַך. אַגענטן פּרוּוון פֿאַרסטראַכירן איינער דעם אַנדערן.

פאראן אין דעם אזא מין זעלטן סענסיטיווע און טראגישע דינקייט צו פארשטיין אטא דעם אומגליקליכן בחור, א איד פון קאסרילעווקע, פארמעסט זיך אויפן קאמפליצירטן סיסטעם פון מאדערנעם פינאנץ קאפיטאל, מנחם מענדל פארשטייט זיך, א שובאקס שאכטל מאכט דעם אנשטעל פון א באמבע און רייסט ניט אויף.

און אינמיטן פעלד באגעגנען זיך אט אט די צוויי באגעגנען זיך אט אט די צוויי גרופעס, איינער פארט אהער און דער צווייטער אהין, אחוץ דעם זענען זיי ברוגז איינער מיטן אנדערן. פארוואס ס'איז ברוגז איז נישט וויכטיג, אויב איר ווילט וויסן שלום עליכם זאגט מעג איך עס אייך זאגן, איינער האלט אז מ'דארף זאגן הודו פאר ברוך שאמר און דער צווייטער האלט פארקערט, איז שוין דורות ווי מ'קריגט זיך.

מיר פארן גלאט אזוי איטליכער מכח זיין עסק, פאדיעלא הייסט עס, קאזאדאויעווקע, א גאנצע שטאט פארט מכח עסק, קאסרילעווקע, וואס זענט איר, נישט קיין גאנצע שטאט, קאזאדאויעווקע, מיר, מיר זענען עפעס אנדערש, מיר פארן ניט, מיר לויפן, קאסרילעווקע, פון וואנען זשע ווייסט איר אז מיר ניט?

קאָזאָדאָיעװקע, הערסט? װאָס-זשע דאַרפֿן מיר לױפֿן צו אײַך און איר צו אונדז, קאַסרילעװקע, בכדי, אַ פּנים, מיר זאָלן זיך בײַטן מיט די ערטער? קאָזאָדאָיעװקע, װערטלעך אױף אַ זײַט, איר זאָגט אונדז בעסער דעם שׂכל, װאָס לױפֿט איר? קאַסרילעװקע, װאָס לױפֿט איר? און באַמערקט, דאָ שטעלט ער זיך אָפּ, שלום-עליכם, מיט אַ שורה פּינטעלעך, װאָס איז באַ אים נישטאָ מער צו זאָגן, ערשט אָט דאָ, אז די צוויי שטעט האבן זיך צערעדט, זיך רעכט באטראכט איינס דאס אנדערע, און אנגעקוקט זיך אקוראט ווי עס געהער צו זיין, מיט זייטיגע אויגן האבן זיי ארויסגעזען וואס פאר א פנים זיי האבן, געזען אביסל, זיך צעלאזט, מען לויפט, וואס לויפט מען? וואוהין לויפט מען? א לויפעניש אויף זיי, און מען האט אנגעהויבן ווישן די אויגן, וויינען און קרעכצן, אז אך און אז וויי איז צו אונז אלעמען אויף וואס מיר זענען איבערגעקומען. באמערקט דא ווי שארפער עס ווערט דער גרויל, איר האט, איך האב געהערט א געלעכטער דא, ווען איך וואלט געליינט בעסער וואלט איר מער געלאכט, ווען איך ליין עס פריוואט לאך איך דערביי, ס'איז באמת קאמיש.

אז די צווייטע זייט פון שלום עליכמ'ס הומאר איז די מענטשליכקייט אדער דער הומאניזם זיינער. עס איז דאס געלעכטער פון טביה און מאטל וואס האבן די געבענטשטע פעאיגקייט זיך שטעלן איבער די צרות, זעהן ווייטער פון זיי,

עס איז כמעט נישטא אזעלכע, נאר ווייל עס פילט זיך אין זיי ניט קיין פארלוירנקייט. עס פילט זיך נאך אלץ א האפענונג אז מ'וועט ניט אונטערגיין. שלום עליכם אליין האט באטראכט זיין הומאר, און איך שייד נישט אונטער צווישן הומאר און סאטירע. בפירוש נישט, ווי איך האב פריער געזאגט, ווי א כלי זיין אין זיין געראנגל פאר גאנצקייט אין זיין שאפן. ער האט געלערנט פון דער השכלה. ווי אזוי מען דארף זיין שארף און ווי אזוי מען דארף דורך סאטירע פרובן אויסבעסערן און קריטיקירן. אין זיבן און אַכציק ציטירט ער לודוויג בערנע דעם דייטשן שרייבער און זאגט אז אן סאטירע איז ליטעראטור געמיין, עס מיינט פון א נידריגער קוואליטעט, און ער קלאגט זיך וואס מען פארשטייט אים ניט, דער עולם לאכט בלויז און זעט ניט זאגט ער די טרערן אויף מיינע אויגן ווען איך לאך. איך טראכט ביי זיך, אז שלום עליכמ'ס געלעכטער איז אזוי ריין ווי טרערן, נאר גלויביגער און דערהייבנדיגער. עס איז דאס געלעכטער פון גלויבן און ליבשאפט און פון חכמה. א געלעכטער וואס הייבט אויף דעם פארפינצטערטן פארהאנג פון אומגליק און חושך און כאפט א בליק אין א מארגן וואס מוז ווערן אביסל בעסער. צוליב דעם קען מען אריבערטראגן אט דער.

יעקב דינעזאָן און ניט אַראָפּ שפּעטער הערש דוד נאָמבערג האָבן געלאָזט אַ דויערנדיקן חותם אויף דער ייִדישער ליטעראַטור. ביידן האָט געפֿעלט דער גלויבן און די אָביעקטיווקייט, וואָס דער זעלב חוזק גיט, כאָטש בײַ נאָמבערגן איז פֿאַראַן חוזק, אָבער אויף יענעמס חשבון. נאָמבערג שפּאָט פֿון זײַנע העלדן, אָבער זיי לאַכן ניט פֿון זיך אַליין.

א מבין אויף זיך אליין. ער ווערט שוין ניט בלויז אויסגעלאכט, ער הויבט שוין אן אויסלאכן זיך אליין. ער דערפילט שוין, כאטש ער וויל ניט דערפילן, די טראגיק פון דער אילוזיע פון זיין יאגן זיך נאך אן אויסגעטראכטן עפעס, וואס איז אים אזוי ביטער. פון דעם קומט נאך א שטריך ביי שלום עליכמ'ס מענטשן, דער שטריך פון משפט'ן זיך אליין.

וואלט מנחם מענדל געווען א הפקר'דיגער אוואנטוריסט וואס פארלאזט ווייב און קינד און יאגט זיך נאך נישט געשטויגענע גליקן. ביי שלום עליכמ'ן איז ער א צעבראכן אומגליקליך אידל וואס בעט אויף זיך דעם טויט. דער זעלבסט-חוזק פארמאגט אויך די גרויסע מעלה וואס ער באשיצט זיך, דו קאנסט פארטראגן מער די קריטיק פון דרויסן, ער באשירמט דיך אביסעלע. שלום עליכם'ס קונסט האט געהאט איין ציהל פאר זיך און אפשר האט עס יעדע קונסט. געפינען שכל אין דעם אומשכל, זין אין דער זינלאזיקייט, פארהיטן מענטשליכע ווערד און ווערדע אין דעם תוהו ובוהו, באשירמען דעם הומאניזם אין א וועלט פון דעהומאניזאציע פון אנטמענטשליכן, אויסניכטערן דעם מענטש,

ער קאן עס נישט גלייך שטעלן, ס'וואלט געווען ניט אידעאיש און ניט קינסטלעריש אמת'דיג. אויפרייסן מיינט ארויסשטעלן די פארקרימקייט און אנדייטן אז מ'קאן זי גלייך מאכן. אנהויכן מיט בטחון אז מ'דארף זי גלייך מאכן. איך טראכט אמאל אז שאגאל'ס איד וועט ערגעץ אוועקפליען, דער איד איבער וויטעבסק. שלום עליכם זוכט ווארצלען פאר זיינע אידן, ער וויל זיי האלטן. האב מיר נאך איין וויכטיגן שטריך ביי שלום עליכם און דאס קרומע דארף מען גלייך מאכן, שטעלט זיך די פראגע ווער ווער זאל זיין דער גלייכשטעלער און שלום עליכם'ס ענטפער איז דער מענטש אליין. איינער פון הויפט שטריכן פון שלום עליכם'ס פארשוינען איז זייער כסדר'דיגע טועריי. זייער אקטיוויזם. איך האלט ווי מ'וואלט געזאגט ביי אונז אויף אונזער אמעריקאנער אידיש, שלום עליכמ'ס מענטשן זענען די ביזיסטע מענטשן אין דער גאנצער אידישער ליטעראטור. מען טאר זיך ניט אונטערגעבן, מען דארף שטעלן א ווידערשטאנד. אבער דער ווידערשטאנד זייערער איז א שוואכער, אפט א פאר'משפט'ער, אן אוממעגליכער, עפעס וואס ס'קען בפירוש ניט גובר זיין. וואקסט פון דעם ווידערשטאנד ארויס טיילמאל פאטעטישקייט און טיילמאל הומאר, קאמישקייט. זיצט א אידענע אין טראמוויי אין כתרילעווקע און פארט, און זי האט ניט פינף קאפיקעס צו באצאלן, און דער קאנדוקטער, וואס ערשט נעכטן געווען א באהעלפער און הייסט יאסל און האט זיך אנגעטאן א בלעכעל אויפן היטל, דער קאָנדוקטאָר פֿאָדערט בײַ איר, אַז זי זאָל אים געבן דעם פּיטאַקל, װײַל זי דאַרף באַצאָלן. דערצײלט שלום-עליכם, װי עס זיצט די ייִדענע אײַנגעװיקלט, זאָגט ער, אין זיבן שאַלן, און זי ציטערט דורך אַלע זיבן. נאָר אַזױ שנעל, װי יאָסל קומט צו צו איר, גיט זי זיך אַ פּאַטש מיט די הענט אין די ליטקעס און זאָגט, ייִדישע קינדער, דאָס האַרץ האָט מיר געזאָגט, אַז ער װעט זיך צו מיר אױך טשעפּען. און נאכדעם טענה'ט זי מיט אים, זי קומט ארויס מיט א וואונדערליכן, מיט א וואונדערליכע טענה, זאגט זי אים, יאסל זאגט זי, דאס פערד גייט דאך במילא אין שטאט אריין, וואזשע ארט דיך אז איך וועל נישט באצאלן? כ'האב מורא אז קיינער פון אונז וואלט נישט, באמת נישטא וואס צו ענטפערן. דער ווידערשטאנד דרוקט זיך אויס ביי שלום עליכם אלעמאל אין מעשים, אין צאפל מעשים, זענען נישט קיין שטייענדיגע מענטשן. א איד זאגט ביי שלום עליכם איך לויף זאגט ער ווען מ'פרעגט אים וואס ער לויפט איך לויף אפשר וועט גאט עפעס צושיקן ניט איך ווארט ביז גאט וועט עפעס צושיקן נאר איך לויף איך ווער א שותף צו גאט איך לויף אים אנטקעגן אין א משוגענער וועלט לויפן מיר ביידע כאטש אפט יאגן מיר זיך נאך אן אפשר נאך א טאמער אידן פלעגן געווענליך ווארטן אויף משיח'ן שלום עליכם'ס אידן לויפן אים אנטקעגן ביז די טויערן פון רוים און שלעפן אים ביי די פאלעס. שלום עליכם'ס מענטשן זענען פול מיט אקציע, אפט מיט צאפל אקציע, אבער פאסיוו זענען זיי ניט, און אננעמען פאר גוט דאס רשעות פון דער וועלט זענען זיי אוודאי און אוודאי ניט. אפילו מנחם מענדל איז אין תוך א מאן פון טאט.

דער מאן איז געשטארבן פון שווינדזוכט צו זיבן און צוואנציג יאר, און דאס קינד ווייזט אויס אלע סימנים. און ווען זי צערעדט זיך אין די רעד און זי קריכט אריין אין די בארימטע לאגיק וואס איר ווייסט, איינס אז זי האט נישט געליען דאס טעפל, צוויי אז ווען זי האט עס געליען איז עס געווען צעבראכן, און דריי זי האט שוין דאס טעפל פון לאנג צוריק געגעבן, איז אפילו פון אט אט דער משוגענער לאגיק וואקסט אויך ארויס טיף אט אט דער טרויער און דאס געמיט. דאס זעלבע קומט פאר מיט א מעשה וואס הייסט דער נס פון הושענא רבה, איך האב געזאגט פריער א גלח און א קאסרילעווקער אויף א לאקאמאטיוו, דער קאסרילעווקער וואס הייסט בערל עסיקמאכער לאזט אליין אין גאנג דעם לאקאמאטיוו

ווען דער לאקאמאטיוו לויפט שוין, און דאס איז דאס וויכטיגסטע, און די סכנה ווערט גרויס, דערהויבט זיך בערל צו מעשים. ווען דער דערשראקענער גלח זאגט אז זיי זאלן אראפשפרינגען פון לאקאמאטיוו, ענטפערט בערל, כדי וואס? כדי מיר זאלן חלילה דערהארגעט ווערן אויף טויט? בערל דרייט אלע מעגליכע און אוממעגליכע שרייפעלעך, קוועטשט אלע קנעפלעך צו פארהאלטן דעם לאקאמאטיוו,

דער אימפולס וואס רופט ארויס די מעשים. ביי שלום עליכם איז די געפאר דער פינגער אויפן צינגל פון דער טאט אז מען מוז עפעס טון. אינטערעסאנט אז כ'האב לעצטנס געהערט די מעשה איז עלטער און ניט שלום עליכם'ס די מעשה וועגן דעם אז וויסנשאפטלער האבן אויסגעפונען אז די וועלט וועט פארפלייצט ווערן אין צוויי וואכן ארום. טױף נישט װאָס האָבן זי געהערט זײַט מוחל, און מע האָט עס איבערגעגעבן צו דער אונו, צו דער יו-ען, עס איז באַשלאָסן געװאָרן רופֿן אַן אַסיפֿה און אַרױסשטעלן די דרײַ פֿאַרטרעטער פֿון די דרײַ הױפּט-רעליגיעס, אין דעם פֿאַל איגנאָרירט מען די מיזרחדיקע רעליגיעס, כּדי צו אָנצוזאָגן צו זײערע מענטשן, אַז. די וועלט וועט פארפלייצט ווערן, און דער פויבסט אין רוים שטעלט זיך אוועק און ער האלט זיין רעדע, ער דערציילט אז די וועלט איז נישט מער ווי א פאדער-הויז, זאל מען נישט זארגן, ס'וועלן אלע צוריק געבוירן ווערן אין קריסטוס. דער פראטעסטאנטישער, איך ווייס, דער בישאפ פון ענגלאנד שטעלט זיך אוועק און ער דערקלערט אז מיר האבן צוויי וואכן זיך צו רייניגן כדי אנצוקומען אהין ריין פון אלץ,

פון די רעפארם נוסח, אפילו די סעקולער האבן מיר געגעבן א רשות צו רעדן פאר זיי, איך וויל אייך בלויז זאגן ברודער אידן אז איר האט גענוי צוויי וואכן זיך אויסצולערנען לעבן אונטער וואסער, וואס איז גענוי וואס איז גענוי אבער וועלט, אט א די שלום עליכם מעשה און די טיפישע עקשנות אונטער וואסער אדער איבער וואסער.

צו ראטעווען נישט בלויז איר זון, נאר עס ברענט אין איר דער אייפער פון קאמף קעגן דער אכזריות'דיגע עוולה וואס איז באגאנגען געווארן קעגן דעם אומרעכטן רשעות, קעגן, ווי גיטל זאגט, די נגידים, די מיוחסים פון גאט, וואס האבן זיך איינגערעדט אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פון זייערטוועגן. מיט'ן אמת, זאגט גיטל, וועל איך קומען אפילו פאר גאט.